און צווייטנס וועט דאס אמת'ע פאדאליע בלייבן אן א איד אזוי ווי צום ביישפיל הישפאניע. אוי, בענקט זיך זיי נאך א אידעלע, כ'מיין הישפאניע, עט, כ'גלייב נישט אז עס זאל גאר קיין איין איד אפילו וואו זיין אין הישפאניע ווערט שבע'ס פנים באלויכט מיט דעם אמת'ן אידישן חן וואס נאר א אידישע טאכטער קען זיך פארגינען.

האָט מאַנעס געזאָגט און זיך צעלאַכט אױף אַ קול גאָר אומדערװאַרט פֿאַר שבֿען. װאָס-זשע לאַכסטו, מאַנעס? כ'לאַך, װי אַזױ די אַרבעטער קױפֿן בײַם סאָלאָפּקעװיצער בראָנפֿן פֿינף גראָשן אַ זופּ. קאָן דיך אײנער אױסזופּן דאָס גאַנצע פֿלעשל? דאָס טאַקע װאָס איך לאַך. הערסט, מאַנעס, זעץ זיך בעסער אַװעק און שרײַב-אָן אַ בריװ. כ'האָב געזאָגט שלומען, אַז מיר װעלן אים אַלץ. ארויסשרייבן. גוט וואס דו האסט מיר דערמאנט. נעם אראפ פון טיש. האט מאנעס דערווייל געבענטשט אויף א קול, און נאכדעם בענטשן האט ער פארויכערט א ציגאר טיטון און זיך גענומען שרייבן. מיין זיס און פיין קענענדיג אייניקל זאלסט לעבן לאנג. נישט. איך וואלט דיר אפילו באדארפט באשרייבן אונזער נסיעה קיין אמעריקע, ווי אזוי מיר האבן געשווארצט די גרעניץ ביינאכט, און ווי אזוי איך בין מיט דער באבען דיינער זענען געלעגן אין וואגן מיט היי און ווי אזוי מיר זענען אזוי געפארן און געפארן, ביז מיר זענען געקומען צו א בריקל און ארויסגעקראכן פון דעם היי און צוויי הויכע גויים מיט שטרויענע קאפעלושן אזוי ווי צוויי שדים האבן אונז געפירט בארג אראפ בארג ארויף דורך פעלדער מיט ווייץ ביז מיר זענען צוגעקומען צו א טייך און מען האט אונז געהייסן אויסטון די שטיוועלעך און מיר האבן אזוי געטון און מען האט אונז געהייסן אריינגיין אין טייך און איך האב אריינגעשטעלט באריס מיין פוס אין וואסער און דערפילט אז דאס וואסער איז קאלט ווי אייז און די שטיינדלעך אין וואסערגרונט זענען שפיציגע, האב איך צוריק געכאפט דעם פוס, און די צוויי לאנגע גויים האבן אונז געטאן א כאפ אויף זייערע פלייצעס און אריבערגעטראגן מיך מיט דער באבען איבער דעם טייך, און פון יענער זייט גרעניץ האבן די הענער שוין געקרייט, און מיר זענען איבערגעשלאפן דאס שטיקל נאכט ביי א איד. און אינדערפרי האט אונז דער איד געפירט צו דער באן. מיט דער באן זענען מיר געפארן דריי טעג ביז צו דער שיף. און אויף דער שיף האבן מיר זיך אויפגעזעצט פרייטאג און מיר זענען געפארן מיט דעם ים הגדול. אביסל א גרויסקייט פון א ימ'עלע. כ'האף אז וועסט אים אליין אמאל זען, דעמאלט וועלן מיר וועגן אים אביסל רעדן. עס האט געדויערט אפשר צוויי וואכן ביז מיר זיינען אריבער דעם ים הגדול בשלום, און מיר זיינען אנגעקומען קיין קעציל גארדען ווידער אמאל אין א פרייטאג. זיינען מיר איבערגעשטאנען איבער שבת אין קעציל גארדען, די באבע דיינע באזונדער און איך באזונדער, פרעג שוין נישט, כ'וועל קיינמאל נישט פארגעסן דעם דאזיגן קעציל גארדען. מיר האט מען אוועקגעלייגט שלאפן מיט גוים, און די נאכט פון פרייטאג אויף שבת, ניין וואס זאג איך, די נאכט פון שבת אויף זונטאג, דאס הייסט שבת צונאכטס, האבן זיך די גוים געשלאגן. ווי איך האב פארשטאנען האבן זיי זיך געשלאגן איבער מיר, ווארום זיי האבן געהאלטן אין איין טייטלען מיט די פינגער אויף מיר. פארשטייסטו שוין ווי איך האב דעמאלט געפילט? נאר גאט האט געהאלפן, עס איז געווארן טאג, און עס איז געקומען איינער מיט א לאנטערן אין האנט, און אונז ארויפגעטריבן ערגעץ מיט טרעפ, ביז מיר זענען ארויפגעקומען אויף אן ארט וואו מען האט געקאנט זען דעם הימל מיט דעם ווייטן בלעכן טאג. דערנאך האט מען אונז צוריק אראפגעטריבן מיט די אייגענע טרעפ, און מען האט אונז איבערגעציילט און אונז געגעבן עסן איבערבייסן. און בייטאָג האָט מען מיך צונויפגעפירט מיט דער באָבען דיינער, וואָס האָט שוין געהאַט געשוואָלענע אויגן פון וויינען. און מיר זיינען אַראָפּ ווידער אין אַ שיף און ווידער אַרויס פון דער שיף און אַריינגעפאָרן אין אַמעריקע. איצט וואוינען מיר אין דילענסי סטריט נומער הונדערט אַכצן. מיר האָבן אַ דירה פון צוויי שטובן. איינע איז א פינסטערע און איינע א ליכטיגע. מיר האבן געקויפט ניי מעבל און איך ארבעט שוין בסך הכל און איבער אכטאג וועל איך שוין פארדינען געלט. טאקע אמעריקאנער געלט. די באבע דיינע פילט דאנקען גאט זייער גוט. און איצטער וועל איך דיר אביסל באשרייבן די וואונדער פון אמעריקע. קיין נאפט נוצן מיר נישט, מען טוט א דריי א קרענטל און א צינד אן א שוועבעלע און עס ווערט ליכטיג.

אין די גאַסן ברענען לאַמטערן און זיי צינדן זיך אַליין אָן און פֿאַרלעשן זיך אַליין. די שטיבער האָבן נישט קיין דעכער און אויך נישט קיין קוימענס. און די שטיבער זענען אַזוי הויך, אַז מען האָט זיי געמוזט צעטיילן אויף פֿיר חלקים. אין דער הויך האָט מען זיי צעטיילט. כ'וויל, שלום, אַז זאָלסט פֿאַרשטיין. אין דער הויך

פרעג שוין נישט. אזא וואונדער האט דא געמעגט נישט זיין, אבער פונדעסטוועגן איז דאס א וואונדער. מאניס, מאניס, רופט שעווע, וואס האסטו זיך אזוי צעלאזט? עס ווערט שפעט און באדארפסט אויפשטיין גאנץ פרי. שרייב א גרוס פון מיר און שרייב נחומ'ען אז ער מעג קומען, אים וועט דא זיין גוט אין אמעריקע. כ'וועל אים שרייבן. בייגט מאניס ווידער אן זיין קאפ איבער דעם פאפיר און זיין פען הייבט אן לויפן אהין און צוריק. פאר וועמען? דאס הויז נומער הונדערט אַכצן דילענסי סטריט מוז שוין דא שטיין אזוי ווי מאניס זאגט פון ששת ימי בראשית אן. ווארום נישט נאר איז דאס אלט, נאר עס איז נאך עלטער פון אלט. די פענסטער זאגן עדות, ערשטנס קענען זיי זיך שוין נישט עפענען, און אויב מען עפענט שוין יא א פענסטער מיט גרויס אנשטרענגונג קען מען עס דערנאך נישט פארמאכן. די שאלעוואניעס זענען אזוי איבערגעסטעפעטשעט אז אויב מען רירט זיך אן מיט א פינגער קרישלט זיך פון זיי ברעקלעך. די ווענט זענען אזוי פארפוילט אז אויב מען קלאפט אין זיי אריין א טשוואק באדארף מען נישט צו נוצן קיין העמערל, מען קען דעם טשוואק אריינבלאזן מיט א בלאז פון דער נאז. מאניס קלערט המצאות. פון וואס זענען די דאזיגע ווענט געמאכט? צי זענען זיי טאקע פון ציגל, נאר די ציגל פון פארצייטן זענען געווען נישט אזוי שטארק ווי די היינטיגע, צי זיי זײַנען די ווענט לכתּחילה געמאַכט פֿון פּאַפּיר אָדער פֿון בלאָטע, און אויף דער בלאָטע האָט מען געקלעפּט פּאַפּיר, און דאָס פּאַפּיר האָט מען ווידער פֿאַרשמירט מיט גרינער פֿאַרב. מאַניס צאָלט דירה געלט, אָבער ער ווייסט נישט ווער עס איז דער בעל-הבית פֿון דעם דאָזיקן הויז. דאָס דירה געלט נעמט צו עיברעם, און עיברעם גיט עס אפֿשר איבער דעם אמתן בעל-הבית. האָט מאַניס אומישנע געפֿרעגט עיברעמען צי ער קען דעם בעל-הבית. אבער עס ווייזט זיך ארויס אז עיברעם אליין ווייס אויך נישט ווער עס איז דער בעל הבית. עס איז דא א גאנצע מעשה דערביי. געווען אמאל א רייכער גוי, איז ער פלוצים געשטארבן, און האט נישט איבערגעלאזט קיין קינדער און קיין יורשים. ער אליין האט געוואוינט ווי אן ארימאן. ערשט אז ער איז פלוצים געשטארבן, האט מען זיך דערוואוסט אז ער האט פארמאגט גאנץ דילענסי סטריט. און קיין יורשים זענען נישטא, דערפאר קען עיברעם אויך נישט דעם באלעבאס פון דעם הויז. ער נעמט צונויף דאס דירה-געלט און טראגט עס אוועק אין קאנטאר. דארטן נעמט מען צו דאס געלט און מען פארשרייבט אזויפיל און אזויפיל, און מען זיפצט דערביי. ווארום פארוואס זאל מען נישט זיפצן? פאר וועמענס וועגן זאמלט מען דאס דאזיקע געלט? עס פאלט טאקע דערפאר א פחד א קוק צו טאן אויף דעם הויז וואו מאניס וואוינט. עס איז פארוויינט און אויסגעשמירט, און ביים ברעג פון דאך הענגט א שטיק רינווע און שאקלט זיך טרויעריג. דער קארידאר אינעווייניג איז שמאל און פינסטער, און די ווענט זענען אפגעריסן. עס איז נישטא פאר וועמען זיך צו באקלאגן. די שטיבער וועלן שטיין אזוי ביז זיי וועלן זיך צעשיטן אין פארעך. מאניס פארשטייט נישט וואס דאס הייסט געווען א מענטש אמאל. איז ער דאך געווען, פארוואזשע ווייסט מען נישט פונקטליך ווי אזוי ער האט געהייסן, און אפשר האט ער ערגעץ איבערגעלאזט קינדער? און וואס הייסט ער האט געלעבט ווי אן ארעמאן? די שטיבער האבן דאך ווערט געהאט געלט, פארוואזשע האט ער געלעבט ווי אן ארעמאן? עס מוז זיין אן אויסגעטראכטע מעשה. אזוי געפעלט מאניסן. אייברעם שפארט זיך מיט אים אז נישט, און ער, מאניס, האלט זיך ביי זיינס. אייברעם קוקט אן מאניסן מיט צוויי אויגן. וואס מיינען זיי?

און דורך אָט די פֿון דינעם דראָט אױסגעװעבטע באַשיצערס האָט קײן זון נישט געקאָנט אַרײַנשטראַלן אין אײברעמס קעלער. דערפֿאַר אָבער איז דורך די דאָזיקע באַשיצערס יאָ אַרײַנגעקומען שטױב, רעגן און שנײ. װינטער האָט אײברעם באַדאַרפֿט אַװעקשטעלן זײַן בעט װײַט פֿון די באַשיצטע פֿענצטערלעך, און זומער האָט אײברעם זײַן בעט באַדאַרפֿט דערנענטערן צו די פֿענצטערלעך. אייברעמס באלעבאטישקייט איז באשטאנען פון אסאך זאכן. חוץ זיין אייגן בעט האט ער פארמאגט א גרויס פארמעגן פון אלערליי טשוועקעס, האמערס, אלערליי זעגן, שטיקער בלייענע קישקעס, שטיקער גומענע קישקעס. אייברעם האט ליב אויפצוקלייבן זאכן. ער איז ברוגז אויף דער וועלט פארוואס מען ווארפט אוועק. ער האט געטראכט אז ווען ער קאן אויפקלייבן דאס וואס די וועלט ווארפט אוועק וואלט אים שוין גארנישט געפעלט. דאס וואס ער איז איינער אליין אויף דער וועלט און דאס וואס קיינער וועט נישט בלייבן נאך אים האט אים ווייניג געארט. די מחשבה אז ער זאל אנשיטן פולע קעלערס מיט זאכן האט אים געווארעמט און אויפגעלעבט זיין בלוט. אז ער איז געגאנגען אין גאס און געזען ליגן א טשוואק האט ער אים אויפגעהויבן און געבראכט אהיים. און אזוי מיט אנדערע זאכן, שרויפן, קראנטן, שטריק, פיסלעך פון בענקלעך, אלטע קאפעלושן, שיך, קאלאשן, פאדקעוועס פון פערד, ציגל, זאוויעסעס, שטיקער גלאז, רעמלעך, אלטע טעפ, הילצערנע קעסטלעך. די דאזיגע זאכן פלעגט ער האלטן אין באזונדערע ערטער אויסגעלייגט, און פון יעדער זאך געמאכט גוטע נוצן. א שטייגער, פון די הילצערנע קעסטלעך האט ער אויסגעשפאלטן שפענער צום אויוון, טשוועקעס, ציגל און שרויפן האט ער פארברויכט צום פארריכטן די הייזער איבער וועלכע ער איז געווען באלעבאס. שיך און אנדערע אלטע זאכן האט ער אליין באדארפט פארן אייגענעם געברויך. עס איז נישט געווען איין זאך וואס ער האט געפונען אז ער זאל עס נישט קאנען פארברויכן אויב נישט איצט איז שפעטער. ער איז כמעט מיט דער דאזיגער טבע זיינער געווען שטאלץ. דער קעלער זיינער איז געווען פארפונדעוועט מיט אזעלכע אלטווארגן, און צווישן דעם אלעמען אויך זיין בעט. דאס דאזיקע בעט איז קיינמאל, ווי עס האט אויסגעוויזן, נישט געווען ווייס. צוליב וואס האט דאס באדארפט זיין ווייס? עס האט דאך געקאנט זיין גרין אדער געל. אבער זיכער איז דאס דאזיקע בעט געווען ביי עיברעמען רואיג, ווארום קיין ווייבלעך האנט האט עס נישט אנגערירט, און דער שטויב האט עס צוגעדעקט, און דארטן האבן מסתם געלעבט ווערים און אנדערע באשעפענישן, און שפינען האבן צווישן בעט און וואנט זייער שפינוועבס געוועבט, און קיינער האט זיי נישט געשטערט. טאמער שלאפט דארט א מענטש, איז וואס ארט עס זיי? שלאפט זיך א מענטש אין זיינע ארעמע מידע שעה'ן. עיברעם האָט דערפֿאַר, דאָס הײסט, אָט פֿאַר דעם דאָזיקן פֿאַרגעניגן צו האָבן װוּ צו שלאָפֿן, געטאָן אַלערלײ אַרבעטן אַרום דעם הױז. אַלע אָװנט האָט ער באַדאַרפֿט אָנצינדן די גאַז-באַלײַכטונג אין די קאָרידאָרן פֿון אַלע עטאַזשן. ער האָט אױך אַלע גאַנץ פֿרי באַדאַרפֿט די אײגענע גאַז-לאָמפּן אױסלעשן, דאָס מיסט פֿון די טרעפּ און קאָרידאָרן אױסקערן און אױך אָפּקערן דעם ברוק בײַם הױז און זען, אַז דער מיסטפֿירער זאָל צונעמען דאָס מיסט, און אפפאל. איז ער שוין געווען זיכער מיט אן ארט וואו זיין קאפ אוועקצולייגן, ער האט אבער זיך געפילט זייער איינזאם און פשוט נישט געהאט מיט וועמען זיין צייט צו פארברענגען, האט ער דערפאר אריינגענומען אין זיין קעלער א שווארצע קאץ. די דאזיגע קאץ איז אים געווען זייער געטריי און זי פלעגט אים שטיין אויף דעם וואונק, און זי האט אים געבוירן קעצעלעך א סך, שווארצע, און עיברעם האט זיי נישט פארטריבן, פארקערט, ער האט זיי געלאזט וואקסן. ער האט זיך מיט אט די קעץ זיינע זייער פיל געגרייסט, און זיי אפגעהיט ווי גוטע קינדער און זיי געלערנט שיינע מידות. עס האט אבער אויך געקאנט טרעפן אז עיברעם האט אוועקגעגעבן עמיצן א קאץ. מען פלעגט שוין זאגן אין דילענסי סטריט, מען באדארף א גיי טון נעמען א קאץ ביי עיברעמען. עיברעם פלעגט דעמאלט שטעלן אלערליי שאלות. וויפיל קינדער עס זענען דא אין הויז, וויפיל דער מאן פארדינט און וויפיל מען צאלט דירה געלט און אויפן וויפילטן שטאק מען וואוינט. און אמאל פלעגט עיברעם אזוי זאגן למשל, איר האט צופיל קינדער דערפאר וויל איך אייך נישט געבן קיין קאץ. אדער אייער מאן פארדינט ווייניג טארט איר קיין קאץ נישט האלטן. און פארקערט עס איז אלרייט נעמט אריין א קאץ אין שטוב וועט אייער מאן אנהייבן צו פארדינען מערער. און זיין נאמען איז געווען באקאנט אומעטום נישט נאר דערפאר וואס מען האט געוואוסט אז ביי אים קען מען באקומען א גוט קעצל מיט שיינע מידות נאר אויך פאר אנדערע זאכן. און זאגן אז אייבראם האט דערמיט נישט געגרייסט זיך קאן מען נישט. און נאר די קעץ זיינע האבן אים פיל נחת געטאן. זיי צו געבן עסן האט ער זיך ווינציג געזארגט. אבי ער איז נאר געווען זאט האט ער שוין געקאנט אינזינען האבן זיינע קעץ אויך, ווארום ביים קצב איז תמיד געווען אלערליי אפפאלן און ביינער. דער עיקר איז געווען אז ער אליין זאל זיין זאט. דאס איז אים אויך נישט אנגעקומען אזוי שווער. נא, האט ער געארבייט ביי אן אנדער הויז אויך. און ביי א דריטן. דער גאנצער בלאק צווישן עסעקס און נארפאלק איז כמעט געווען זיינער. דער קצב האט געגעבן שטיקער קישקע, אנגעפילט מיט פלייש און קנאבל, דער ביר-סאלון האט געגעבן ביר, און די שפייז-קראם האט געגעבן ליכט, צוקער און טיי, און דער בעקער האט געגעבן ברויט און זעמל. אייבראם האט געקענט איטליכן אויף דעם דאזיגן בלאק, ער האט געוואוסט ווער עס בארגט ביי די קרעמער און וועלכער קרעמער איז פונדאמענטאל. אויב א קרעמער האט נישט געטאן קיין גוטע געשעפטן און האט זיך געוואקלט מיט זיינע קרעדיטארן, האט דאס אייבראם געוואוסט. ער האט געקאנט נביאות זאגן באלד פון אנהייב אן, אויב א קרעמער האט זיך מיט זיין קראם אין יענעם בלאק אריינגעצויגן, צו ער וועט לאנג דא געדויערן. אייבראם האט אויך געקענט ביים נאמען די קאנדוקטארן פון כמעט יעדער פערד קאר וואס איז דורכגעלאפן דילענסי סטריט, און דער פאליסמאן איז מיט אים געווען אויסגעבונדן און ער פלעגט אים תמיד דערציילן וויצן און דערביי דרייען מיט זיין פאליצייאישן קלעצל. אייבראם האט אפילו זייער גוט געקענט די פערד וואס פלעגן לויפן מיט די קארס, טאמער האט ער דערזען א ניי פערד פלעגט ער זיך באלד נאכפרעגן וואו עס איז אהינגעקומען דאס אלטע, אוועק אויף יענער וועלט, נו, מיר וועלן אויך אהין גיין. דאס לעבן אויף דילענסי סטריט איז כמעט ווי דורכגעגאנגען טאג טעגליך דורך אייבראם'ס הענט, און פאר זיינע אויגן איז דילענסי סטריט געווארן צוביסלעך איבערגעביטן פון וואוינונגען אויף קראמען. ווען ער איז דא אין דער יוגנט געקומען, איז נאך קיין סימן נישט געווען פון קיין קראמען. איצט ווערט פול די גאס מיט קראמען. און שוין הערט אייבראם פון פאליסמאן און אין ביר סאלאן אז מען וועט באלד איין זייט פון גאס אינגאנצן אראפרייסן ווארום מען וויל בויען א גרויסע בריק און צוליב דער גרויסער בריק באדארף מען ברייטער מאכן די גאס און מען זאגט אז דא וועט אמאל זיין א ברייטער בולוואר מיט ביימער ווער ווייסט וואס דאס וועט אמאל זיין.

אויך פאלט אים אריין געלט פון מעקלעריי. זיין מעקלעריי באשטייט אין דעם וואס ער געפינט פאר א גרינעם איד אן ארט וואו צו פארדינען. ער איז פשוט צופרידן צו זען ווי אזוי א גרינער איד ווייסט נישט וואו א טיר עפנט זיך, און ער, אייבראם, באווייזט זיין חסד און עפנט פאר דעם איד די טיר. די גרינע אידן ווייסן נישט וואו א טיר עפנט זיך, מיט אזעלכע אידן קענען די בעלי בתים טון וואס זיי ווילן, ארבעטן אומזיסט מיט זיי עטליכע וואכן, גרינע אידן מיט זייערע פרישע געזונטע הענט און מיט זייער מורא פאר דעם מארגן טאמער וועט נישט זיין וואס צו עסן. אברהם האט טיף אינעווייניג פיינט געהאט מענטשן, פיינט געהאט ביז גאר. פארוואס? אט פשוט דערפאר וואס עס האט זיך אים אויסגעוויזן אז אין זיין אומגליקליך לעבן, אין זיין פון אויבן אויף גאנץ געשמאק און זארגלאז אבער אין דער אמתן זייער נידריג און פינסטער לעבן, זיינען שולדיג מענטשן. פריער זיין פאטער און מוטער, דערנאך זיין מלמד און דערנאך זיינע חברים וועלכע האבן אים אראפגעפירט פון גלייכן וועג, און דערנאך אנדערע חברים מיט וועלכע ער האט זיך קאמפאניעוועט שוין אין די שלעכטע וועגן וועלכע האבן פון אים געמאכט אן אויסוואורף, און דערנאך אלע אלע פון קליין ביז גרויס ליגנער, אין די אויגן גוטער איד און אונטער די אויגן אל דאס בייז. איז דיר גוט, זיינען זיי מיט דיר פריינט, איז דיר שלעכט, אנטלויפן זיי פון דיר. ביסט געזונט און שטארק דערקענט מען דיך און אויב נישט, אויב עס טרעפט מיט דיר עפעס א צרה בלייבסטו איינער אליין און קיינער פון דיינע פריערדיגע פריינט דערקענט דיך נישט, מיט איין ווארט, אברהם פילט א טיפע שנאה צו מענטשן. אמת, א שנאה צו מענטשן האט אברהם געהאט, אבער קיין שלעכטער איז ער בטבע נישט געווען. אויף דילענסי סטריט האט מען אים געקענט פאר אן ערליכן פראסטן מענטש, און קיינער האט גארנישט געוואוסט אז דער דאזיגער פראסטער גוטער מענטש טראגט אינעוויניג א פיינטשאפט אויף דער גאנצער וועלט. אברהם האט זייער אפט, ליגנדיג אין זיין איינזאמען בעט, נישט געקאנט איינשלאפן, כאטש ער איז תמיד געווען מיד פון א גאנצן טאג ארבעט. ער האָט זייער אָפֿט געהאַלטן אין דער פֿינצטער אָפֿן זײַנע אויגן און געהאַט טענות צו דער וועלט. די גאַנצע וועלט פֿירט זיך, אַז אַ מאַנצביל באַדאַרף זיך אויסקלײַבן אַ פֿרוי פֿאַר אַ ווײַב. אברהם האָט זיך נאָך נישט אויסגעקליבן קיין פֿרוי פֿאַר אַ ווײַב. אברהם איז שוין באַלד אַלט פֿופֿציק יאָר און האָט נאָך נישט קיין ווײַב. עס הארט אים נישט וואס ער האט נישט קיין ווייב, אבער עס פארדריסט אים וואס די יארן גייען אוועק און ער שלינגט אין זיך אריין ממש דאס שפייעכץ, און ער ווייסט אז עס איז שוין פארפאלן. ער וועט שוין נישט קענען אויסקלייבן זיך א פרוי, און אט פארוואס. ביז אברהם איז צום שכל געקומען, האט ער דאך נישט געהאט קיין שכל, און אז ער האט שוין באקומען שכל איז אויף אים אנגעפאלן א מורא פאר פרויען. אזוי מיט זיך אליין אדער צווישן מאנסבילן האט אייברעם דאכט זיך געהאט גענוג שכל. טאמער איז ער געקומען צווישן פרויען האט ער באלד פארלוירן זיין שכל און איז געווארן נאריש ווי א שטעקן פון א בעזים. די מאמע זיינע, געדענקט ער, האט אים תמיד געשלאגן מיטן שטעקן פון בעזים. און טאקע פון אט יענער פרוי, דאס הייסט פון זיין מאמען, האט זיך ביי אייברעמען אנגעהויבן זיין שנאה צו פרויען. ווען ער איז געווארן גרויס, האט ער אנגעהויבן גיין פון שטאט צו שטאט, פריער מיט א קאמפאניע ארימעלייט, ער איז ביי זיי געווען דער אנטרייבער פון זייער פערד און וואגן, ביז זיי זיינען מיט אים אוועק גאר אין א ווייטע שטאט, און ער האט זיך דארט געפונען איין מאל אין א קריגעריי צווישן צוויי ארימעלייט. אייברעם גיט איצטער צו און איז זיך מודה אז עס איז געווען א נארישקייט פון זיין זייט צו טון אזא זאך, דער מאן פון דער פרוי האט אים גוט אנגעבראכן די ביינער, און אייברעם איז פאר שאנד און ווייטאג אריבער די גרעניץ און געווארן פאר זיך אליין אן ארעמאן. דאס הייסט, ער איז געווארן איבער זיך אליין א באלעבאס, געבעטלט וואו און ווען ער האט נאר געקאנט, און איז אזוי געגאנגען פון איין שטאט אין דער אנדערער, ביז ער איז געקומען צום ים, דאס הייסט, צו א שטאט ביים ברעג פון ים, און פון וואנען שיפן זיינען אפגעגאנגען ערגעץ ווייט. ווייטער, ווייטער. מען קאָן נישט זאָגן, אַז אויף זיין וועג האָט ער נישט באַגעגנט זיין שלימזל, די פרוי. אומעטום האָט אים די פרוי געטריבן פון איר שוועל, און אויב ער האָט געבעטלט, איז אים אַם לייכסטן אָנגעקומען צו בעטלען ביי מאַנסביל. מאַכסט אַ קרום פּנים און שטעלסט אָן דיין האַנט, און דער מאַנסביל גיט וויפיל ער קאָן. אייברעם איז געפארן מיט א שיף איבערן ים און באצאלט מיט דעם וואס ער האט געטון זייער שווערע ארבעט, געקומען אהער קיין אמעריקע און זיך ווידער געוואלגערט ביז ער האט זיך דערשלאגן צו דילענסי סטריט. און ערשט דא וואלט מען געמיינט אז ער וואלגערט זיך נישט. ערשט דא ברודער וואלגערט זיך אייברעם איינער אליין יאר איין יאר אויס, און אזוי איז ער שוין באלד פופציג יאר און האט זיך ערשט איצט דערמאנט אז ער איז א מאנסביל, און פארוואס איז ער ערגער פון אלע מאנסבילן וועלכע נעמען זיך א פרוי פאר א ווייב. אין דילענסי סטריט איז דא א סעלון וואו אייברעם קומט אפט אריין טרינקען א גלאז ביר אדער אביסל בראנפן. דער סעלון קיפער איז א גראבער און וועגט אפשר דריי הונדערט פונט, און דער בויך איז ביי אים גרעסער פון זיין נאז. דער דאזיגער סעלון קיפער האנדלט מיט מיידלעך.

אבער אברם ווערט אזוי צעמישט און נאריש און אויסער זיך אז ער ווייסט נישט וואס עס טוט זיך מיט אים און עס לאזט זיך אויס מיט דעם וואס די מיידלעך זאגן אים מיט זייער קלוג שמייכעלע אז ער זאל מוחל זיין און גיין פריער אין באד אריין. אברם שעלט דערנאך די גאנצע וועלט מיט טויטע קללות און האלט ביי זיך אין הארצן א שנאה אנגעגרייט. אויב עס וועט קומען א געלעגנהייט וועט ער זיך נוקם זיין. זיינע פיילן פון שנאה האט ער געצילט נאר אויף פרויען. דאס מאל האט ער געווארפן אן אויג אויף שעווען. פון איין זייט איז ער געווען צו איר זייער גוט, און פון דער אנדערער זייט האט ער געצילט אויף איר די פיילן פון זיין פארבארגענער שנאה. ער איז שטילערהייט אוועק צום קרעמער און אים דערציילט אז מאניס קאן נישט די ארבעט און וועט נאך אזוי גיך נישט פארדינען. און דעם קרעמער איז קאלעמוטני געווארן אויפן הארץ. אברם ווייסט מסתמא וואס ער זאגט האט דער קרעמער געטראכט. און אז שעווע איז געקומען אין קראם אריין בארגן האט דער קרעמער איר מער נישט געוואלט בארגן. און שעווע איז יענעם טאָג געווען שטאַרק באַזאָרגט, װאָרעם עס איז שוין ביי זיי אין שטוב נישט געווען קיין לעבעדיקער גראָשן. און ווען מאַנעס איז אַהיימגעקומען פון דער אַרבעט, האָט ער נישט געפונען קיין וועטשערע. שטילערהייד האָבן זיי זיך ביידע איבערגעשמועסט, און שעווע האָט זיך געשעמט אַרויסצוזאָגן דעם גאַנצן אמת, אָבער עס איז געווען אַזױ ביטער, אַז מאַנעס האָט געפילט דעם טעם דערפון, כאָטש ער האָט גאָרנישט פאַרזוכט. שעווע האט געוויינט נישט דערפאר וואס ס'איז נישטא אין שטוב קיין וועטשערע, נאר דערפאר וואס עס איז זענען דא אזעלכע שלעכטע מענטשן. און ווער ווייסט, אפשר זענען גאר מענטשן נישט אזוי שלעכט. ווען זיי וואלטן האבן קלארע אויגן, וואלטן זיי געקאנט זען אז מאנעס מיט שעווען מעג מען געטרויען. ווארום עס איז נאך נישט געווען אזא זאך ביי זיי, אז זיי זאלן ביי יענעם צונעמען און נישט וועלן אפגעבן. מאניס האט זיך געוואשן און איז געזעסן ביים טיש און עס איז געווען ביי אים פונקט אזוי ווי ער האט געגעסן. אים האט געארט טאמער איז שעווע הונגעריג. ביסט נישט הונגעריג שעווע? איך נישט. דו מוזט זיין הונגעריג נאך אזא טאג ארבעט מאניס. אפשר אריינרופן אברהמ'ן און ביי אים לייען? ווער ווייסט צו ער האט געלט? ער זעט אויס א פשוט'ער ארימאן. קוק נישט וואס ער זעט אויס אזוי. גוט, מארגן וועט ער אריינקומען וועל איך מיט אים רעדן. אויף מארגן, נאכדעם ווי מאניס איז אוועקגעגאנגען צו דער ארבעט, איז שעווע געבליבן א דערשלאגענע. טון האט זי נישט געהאט וואס. די בעטן פֿאַרשפּרייט און אויס מיט דער אַרבעט. זיצט זי און קוקט אויף די ווענט אָדער אין אָפֿענעם פֿענצטער אָדער אויף דער סטעליע. מען קלאַפּט אין טיר. עס מוז זײַן אבֿרהם. זײַן קלאַפּ. זי קען שוין זײַן קלאַפּ. זי הייבט זיך אויף און גרייט אָן דאָס קעסעלע מיט אָפּפֿאַל, און אבֿרהם קומט אַרײַן מיט זײַן פּיפּקע אין מויל. שעווע האָט דערווײַל צוגעשטעלט צוויי טעפּ, אַ קליינעם און אַ גרויסן. אויפן אויבן. גאט האט געוואוסט דעם אמת אז די דאזיגע טעפ זענען געווען מיט הויל וואסער, אבער זי האט נישט געוואלט אז אברם זאל עפעס וויסן, האט זי געמאכט דעם איינדרוק אז זי קאכט. גוט מארגן אייער באלעבאסטעניו, האט אברם געזאגט פרייליך, פארגעסט נישט אין מיר, איך וויל אביסכן זופ. וואו איז אייער גארבעדזש? זיכער קאָנט איר עסן בײַ אונדז אַ טעלער זופּ, האָט שעװע געפֿילט, אַז זי זאָגט דעם ערשטן ליגן אין איר לעבן. װאָס האָבן זײ זיך געקריגט מיט דעם רױטן קאָפּ? האָט אַבֿרהם געפֿרעגט און געטאָן אַ מאַך מיט אײן האַנט איבער זײַן קאָפּ אַלס אַ סימן, אַז ער מײנט דעם קרעמער מיטן נאַקעטן קאָפּ. איך? איז שעװע געװאָרן פֿאַרשעמט. איך קריג זיך מיט קײנעם נישט קײנמאָל אין מײַן לעבן. דאס טויג נישט דא אין אמעריקע, זאגט עיברעם מיט א פולער באסאווער שטים, דא ברויכט מען זיין אביסעלע פרעכער, איהנען וויל ער נישט בארגן. פון וואנען ווייסט איר דאס? איז שעווע געווארן אויסער זיך, עס גיבט נישט קיין סעקרעטן פאר עיברעם'ען. נישט גענוג וואס ער האט מיך פארשעמט, בארעדט ער מיר נאך פאר מענטשן, איז שעווע געווארן אביסל אויפגערעגט, ניכט מאכן קיין צימעס. טוט אברהם א מאך מיט דער האנט, ווען איך בין דא געווען א גרינער האט מען מיך נאך נידעריגער געטראטן, מען האט מיך אין קיין שטוב נישט אריינגעלאזט. אזוי? וואס ווייסן זי? איך געדענק עס איז געווען אום ווינטער און דער פראסט האט געברענט און איך האב נישט געהאט קיין פיצכען ברויט אין מיין מויל און בין שוין געווען א פארטיגער אינמיטן סטריט, זיך אויסגעשטרעקט און פארטיג. דעמאָלט, אַז איך בין שוין געלעגן אויסגעשטרעקט אַ פֿאַרטיקער, האָט מען מיך אויפֿגעהויבן. אָ, אַזוי גייט עס דאָ אין אַמעריקע! און איך האָב בײַ זיך געשוואָרן, אַז איך מוז העלפֿן עמעצן, ווען יענער איז אויף גרויסע צרות. איך העלף וועמען איך קאָן און מיט וואָס איך קאָן. דאָ איז אַבֿרהם שטיל געװאָרן און געלאָזט אַ רױך פֿון זײַן פּיפּקע און װידער געזאָגט, פֿילײַכט קאָן איך אײַך בײַהילפֿיק זײַן? מיט װאָס? האָט שבֿע געפֿרעגט. אבֿרהם האָט גאָר נישט געזאָגט, נאָר אַרױסגענומען פֿון קעשענע אַ בײַטל, אים געעפֿנט און פֿון דאָרט אַרױסגענומען עטלעכע גרינע פּאָזיטן און צוגעטראָגן צו שבֿען און איר געשטופּט דאָס געלט גלײַך אין פּנים אַרײַן. שבֿע האָט אַװעקגעדרײט איר פֿאַרפֿלאַמט און פֿאַרשעמט פּנים און דאָס געלט נישט געװאָלט נעמען. אבֿרהם האָט זי אָנגענומען בײַ איר עלנבױגן און אַ קװעטש געטאָן דעם דאָזיקן אײדעלן װײכן עלנבױגן. האָ, זי האָט גאָרנישט קײן בײנער! האָט אבֿרהם געטאָן אַ טראַכט. נעם דאָס געלט, ביטע! האָט אבֿרהם זיך געבעטן. כ'װעל נישט נעמען. איר'ט יא נעמען. שבע האט זיך א ריס געטאן פון אייברעמען און איז אוועק אין דעם אנדערן צימער. אייברעם איז איר נאך און געפילט אז זיין גאנץ וועזן ציטערט און עס האט אים באזעצט אזא היץ אזש דאס גאנצע פנים און די ליפן זענען אים טרוקן געווארן. שבע האט זיך באהאלטן אין א ווינקל און האט שוין געזען אז זי האט געמאכט א טעות וואס זי איז אריין דא אין צימער ווארום פארוואס איז זי בעסער נישט ארויסגעלאפן דורך דער טיר וואס פירט אינדרויסן ארויס זי איז געווען גרייט אויפן ערגסטן פאל כ'בעט אייך נעמט דאס געלט האט זי געפילט ווי אברהם'ס האנט איז שוין געווען נאנט צו איר פנים שלעכט, האָט שבֿע געטאָן אין דער גיך אַ טראַכט און עס איז איר נישט גוט געװאָרן. זי האָט געװאָלט שרײַען און די װערטער האָבן געװאָרגן איר האַלדז. גוט, איך װעל בײַ אײַך לײַען, אָבער קומט אַרײַן דאָרט אין דער ליכטיק. האָט שבֿע אַלײן נישט געװוּסט װאָס זי זאָגט און זיך געטאָן אַ רוק פֿון אברהמען װעלכער האָט שױן געהאַלטן אירע בײדע עלנבױגנס מיט זײַנע אױסגעשמירטע הענט. שבֿע האָט זיך אױסגעריסן פֿון די דאָזיקע אױסגעשמירטע הענט. זי האָט געפֿילט גלײַך אַזױ, װי אבֿרהם האָט זי אָנגענומען מיט אָפּצװענגעס. זי האָט זיך שטאַרק דערשראָקן און האָט זיך אינסטינקטיװ אױסגעשטרעקט אין איר גאַנצער לאַנגער בײנערדיקער פֿיגור און איז געװאָרן אַזױ הױך, אַז זי האָט געקאָנט אַריבערשפּרינגען איבער אבֿרהמען און אים אומװאַרפֿן און אױף אים טרעטן און אים צעמאָלן אױף שטױב. זי האט נישט געטון נישט איינס פון די אלע זאכן, נאר זי איז פשוט אריין אין גרויסן ליכטיגן צימער און אפגעעטעמט און איז צוגעלאפן צום אויוון. טאמער מאכט זיך א שלעכטע זאך איז זי שוין גרייט און האלט מיט איין האנט דאס הענטל פון הייסן טאפ. אברהם איז אריינגעקומען מיט זיין פנים אראפגעבויגן און באהאלטן אין זיין אויפגעקנעפלט העמד. דאָס פּנים איז בײַ אים געװען רױט װי בײַ אַ גזלן. שבֿע האָט געהיט זײַן איטלעכן ריר, און װען ער קומט צו נאָענט לעבן איר, װי עס איז דאָ אַ גאָט אין הימל, אַז זי װאָלט זין באַגאָסן מיט דער הײסער פֿליסיקײט, װאָס האָט זיך געקאָכט אױפֿן אױװן. זי האָט געזען, װי אַבֿרהם װאַרפֿט מיט זײַנע פֿיס אַזױ װי אײנער, װאָס גײט אין שלאָף. זי האָט זיך געמאַכט קוראַזש, און אַלץ, כּדי עס זאָל חלילה נישט אַרױסקומען אין מענטשלעכע מײַלער, און געזאָגט, איצט קאָנט איר מיר לײַען געלט, דאָ אין דער ליכטיק. אַבֿרהם האָט פֿון װײַטנס אױסגעשטרעקט זײַן האַנט מיט די פּאָר פּאָזיטן, שבֿע האָט זײ בײַ אים גענומען. מײַן מאַן װעט אײַך אָפּגעבן מיט גרױס דאַנק. אײַער מאַן װעט נישט דאַרפֿן מיר אָפּגעבן, אױב ער װעט נישט קאָנען, האָט אבֿרהם געזאָגט, און באַלד חרטה געהאַט, װאָרעם ער האָט געזען באַלד, אַז ער האָט זײער נאַריש געזאָגט. װאָס זשע, איר װינטשט אונדז שלימזל? האָט שבֿע געענטפֿערט מיט אַ שמײכל. מײַן מאַן װעט פֿאַרדינען, װעלן מיר אײַך אָפּגעבן. איך בין זייער ווינציג באזארגט. דאס געלט ליגט סיי ווי סיי ביי מיר אין קעשענע און קיינער האט דערפון קיין נוצן, האט אייבראם פון פארלעגנהייט זיך געקראצט אין קאפ. שבע האט אים געהייסן זיצן און אייבראם האט זיך אוועקגעזעצט. מאדנע. ערשט פריער מיט צוויי דריי מינוט האט שבע פאר אים מורא געהאט, און איצט איז זי באפרייט געווארן פון דער מורא, און זי איז אריין אין דער ראלע פון דער באלעבאסטע, און אייבראם איז צוריק געווארן אייבראם, דער אויפזעער פון דעם דאזיקן הויז. אייבראם האט זיך זאגאר דערמאנט אז מען באדארף אראפגיין און אנגרייטן דאס פעסל מיט אפפאל פאר דעם וואגן וואס נעמט צו דעם אפפאל. ער האָט זיך אױפֿגעהױבן און גענומען דאָס קעסעלע מיט אָפּפֿאַל, װאָס איז געשטאַנען בײַ דער טיר, און איז אַראָפּ די טרעפּ אַזױ גיך און שטיל און צוריק אַזױ גיך און שטיל אַרױפֿגעבראַכט דאָס קעסעלע און מיט הכנעה אַװעקגעשטעלט בײַ דער אָפֿענער טיר. שבֿע האָט געטאָן אַ כאַפּ דאָס קעסעלע און גיך אַ שמיץ געטאָן מיט דער טיר און פֿאַרקײטלט מיטן קײטל און איז געבליבן אַלײן אין שטוב און האָט פּלוצלונג אָנגעהױבן מורא צו האָבן פֿאַר די גרינע װענט און איז דעם גאַנצן טאָג געזעסן און געקוקט אין אָפֿענעם פֿענצטער. דאָס געלט, װאָס אײבראַם האָט איר געגעבן, האָט זי אַזױ װי אין אַ קנױל צונױפֿגעקנעטשט און אַװעקגעלײגט אױפֿן טיש. גלי, זון, גלי! שבֿע איז געזעסן בײַם אָפֿענעם פֿענצטער ביז שפּעט אין אָװנט. פֿאַר אירע אױגן איז דורך דער טאָג אין דילענסי סטריט. גאַסנבאַנען זײַנען נאָכגעגאַנגען, הױדענדיק נאָך זײערע צוגעשפּאַנטע פֿערד אַהין און צוריק, און פּונקט בײַ שבֿעס פֿענצטער האָט זיך זײ, די דאָזיקע טראַמװײַען, געװאָלט טאָן אַ גריל ס מיט זייערע רעדער, דער דאזיגער גרילץ איז געגאנגען טיף שבע'ן אין דער נשמה אריין, און נישט נאר דאס האט זי געארט, נאר אפילו דאס איינגעאקשנטע קער מיט דעם בעזים פון דעם גאסנקערער, וועלכער האט זיך איינגעשפארט און געריבן מיט דעם בעזים די שטיינער פון דער גאס, און נישט געוואלט אוועקגיין פון שבע'ס אויגן ביז די שטיינער זענען געבליבן ריין, און זיך אומגעקערט און ווידער געריבן מיט דעם בעזים דאכט זיך די שוין גאר ריינע שטיינער. די זון האָט געבראָטן שבֿעס פּנים, און װינטל איז געקומען אָפּגעבלאָזן דאָס אָנגעגליטע פּנים, און די זון איז װידער אַ מאָל געקומען און װידער אַ מאָל געגליט. גלי, זון, גלי! גלי, זון, גלי! האָט עמעצער געשריגן איבער דער גאַס. די טריט פֿון די מענטשן, די טריט פֿון די פֿערד, די רעדער פֿון די װעגן האָבן אַלע אינאײנעם געשריגן, גלי, זון, גלי! עס איז געווען א נאכקלאנג פון הפקר אין דעם געשריי, עס איז געווען פרעמדקייט, שלעכטקייט אין דעם געשריי. וויי געשריגן, דילענסי סטריט! וויי געשריגן, דילענסי סטריט! גלי, זון, גלי! א שלייפער מיט זיין שלייפשטיין אויף די פלייצעס און מיט א גלאק אין איין האנט, קלינגט דער גלאק, שלייפן מעסער, שלייפן מעסער, שלייפן מעסער! א מאן מיט טויזענט היטלען אויף זיין קאפ שרייט האהעי האהעי און א גראבער פאליסמאן שטייט אינמיטן גאס און פייפט אלעמאל מיט זיין פייפל וואס איז מן הסתם געמאכט פון א פערשקע קערל. זיין פייפל האט א שטיינדל אינעווייניג און בשעת עס פייפט קייקלט זיך דאס שטיינדל אינעווייניג און דאס פייפן קייקלט זיך און דרייט זיך אין אויער. און צען מינוט נאך דריי, פונקט צען מינוט נאך דריי לאזן זיך די קינדער פון אלע גאסן מיט צייטונגען און זיי שרייען און זיי לויפן און זיי יאגן, און באלד שפעטער קומען די עלטערע אידן וועלכע קענען נישט לויפן אזוי ווי די קליינע קינדער מיט זייערע צייטונגען און זיי שרייען און זיי קלאגן, און צען מינוט נאך פינף גייען שוין צוריק אנגעלאדענע פערד קארס מיט ארבעטער, פון פארנט אנגעקלעבט א בינט מיט מענטשן און פון הינטן אנגעקלעבט א בינט מיט מענטשן, עס איז נאר א וואונדער ווי אזוי האלטן זיך די מענטשן אנגעקלעבט אן דער דאזיגער קאר. עס איז נאר א וואונדער פארוואס די קאר צעברעכט זיך נישט אין פיץ פיצלעך. שבע זיצט אין אפענעם פענסטער און פאר אירע אויגן שווינדלען מענטשן. אט אט איז איינער שיער נישט איבערגעפארן געווארן פון א וואגן מיט גרויסע רעדער. גרויסע רעדער, קליינע רעדער, און צוויי גרויסע גרויע פערד מיט אסאך פעט פלייש אויסגעבעט, עס קען גאר אנדערש נישט זיין, מען האט די ביינער פון די דאזיגע פערד געמוזט אויסבעטן מיט אסאך פלייש. אזעלכע גרויסע פיס און גראבע ברייטע העלזער און שיינע קעפ, און אויף זייערע קעפ שטרויענע קאפעלושן, און פון די קאפעלושן שטעקן ארויס זייערע אויערן, און זיי גייען גלייך אויף מענטשן. ווארום דער מענטש איז אזוי ווי א פלי קעגן זיי. ליגן פירעקעדיקע שטיינער הינטער זייערע פיס, פליען פונקען פון דעם טראָט פון שווערע פיס אויף שטיין, און מענטשן יאגן אהין און אהער. וואס איז דאס? זאל דאס זיין אז דילענסי סטריט שלאגט מיט א מיט א קוואל פון מענטשן וועלכע לויפן און שלאגן זיך ערגעץ אן אין א שטיינערנער וואנט און פאלן צוריק צום קוואל? פון ווייטן שעלט זיך ארויס די נידעריגע פיגור פון מאניסן. שעווע ווינקט צו אים פון אפענעם פענסטער מיט איר האנט. מאניס זעט נאך נישט איר האנט. שעווע הערט אבער נישט אויף צו ווארפן מיט איר האנט אין דער לופטן, ביז מאניס דערזעט זי און גיט אויך א הייב אויף זיין האנט אין דער לופטן. שבֿע װערט אַזױ גוט און הײמלעך, באַלד איז שױן מאַניס אין שטוב. שװער זײַנען זײַנע טריט, די טרעפּ קרעכצן אונטער זײַנע פֿיס, די פּאָדלאָגע אין שטוב קרעכצט אױך אונטער זײַנע פֿיס. שבֿע קערט אום איר פּנים פֿון אָפֿענעם פֿענצטער אין שטוב אַרײַן. מאַניס קרימט זײַן פּנים און מאַכט גרימאַסן, אַזױ װי אַ בן-יחיד פֿאַר דעם אָנבליק פֿון זײַן מאַמען. דערווייל פאלט מאניסעס בליק אויף דעם בינטל צעקנייטשט געלט וואס אויפן טיש. ער לויפט צו מיט איין שפרונג ווי א הונגעריגער צו א שטיקל ברויט און כאפט דאס דאזיגע בינטל אין די הענט. זיינע אויגן ווערן פון אויפציטערונג אש פארנעפלט און ער קען מיט זיי לכתחילה גארנישט זען. אבער נאך אביסל אנשטרענגונג, און דורכדעם וואס מאניס צענעמט דאס בינטל און גלייכט אויס מיט זיינע פינגער די גרינע פאפירלעך, דערזעט ער אז עס איז געלט. געלט? זעסט דאך. אויפן טיש געלט? זעסט דאך. ווער האט דא אנידערגעלייגט? איך, ענטפערט שבע מיט א קוויטשיג קול. וואו האסטו גענומען? געליען ביי עיברעמען. ווארפט מען אזוי אוועק? ס'דא א גאנצע מעשה דערביי. וואס פאר א מעשה? איך שעם זיך צו דערציילן. מסתמא האט ער נישט געוואלט לייען. פארקערט. וואס איז די בושה? וועסט הערן וועסטו זעהן. לאמיך הערן. איך שעם זיך. דערצייל. פאר מיר איז נישטא וואס צו שעמען זיך. האב צייט. איך האב צייט? דו אנטלויפסט דאך נישט. וואס דען? מעג זיין שפעטער. דערווייל האט מאניס, נישט וויסנדיג פארוואס, געטון א שמעק צו דעם געלט מיט זיין נאז און געקנייטשט זיין גרויסן געקארבטן שטערן און דאס געלט אריינגעלייגט צו זיך אין דער הויזן קעשענע, גוט באווארנט מיט דער האנט אז עס זאל ליגן טיף אין קעשענע און געזאגט, פאר אים האט מען טאקע דרך ארץ. פאר וועמען האט שבע זיך געמאכט ווי זי פארשטייט נישט מאניסעס רייד פאר אברהמען נאכדעם ווי ער איז מיט מיר געקומען אין שאפ אריין האט ער זיי דארטן געגעבן א גאנצע דרשה ער קען מיט זיי רעדן מיט גראבע מענטשן דארף מען קענען רעדן און ווער קען נאך דען אזוי גוט רעדן צו גראבע מענטשן ווי אזא באשעפעניש ווי אברהם איז און דערנאך איז מען צו מיר געווען א גאנצן טאג גוט ווי לעקעך. וואס הייסט גוט? האט שבע איבערגעפרעגט און דערווייל זיך געשלאגן מיט דער דעה צי זי זאל יא דערציילן מאניסן צי נישט. אז איך זאג גוט ווייס איך וואס איך זאג, האט מאניס מיט אן אויפגעלויכטן פנים געזאגט, עס איז גאר אנדערע ווערטער. דער באלעבאס איז צו מיר צוגעקומען אזש צוויי מאל און שטארק געלויבט מיין ארבעט. ער זאגט מיר אז פון מיר וואקסט א גוטער ארבעטער און אז ער האט ליב אזא ארבעטער וועלכער איז א שטילער און ערליכער מענטש. סוף פון זייט איינס פון קאסעט דרײַ.